מיטן אויבערשטנ'ס הילף זענען מיר ממשיך אין די סיפורי צדיקים, וואס מען קען זיך אפלערנען פון זיי, ווי מען דארף זיך פירן, ווי מען דארף לערנען און דאווענען און דינען דעם אויבערשטן. מיר האלטן אינמיטן דערציילן די מעשיות פון דעם ספר דערצייל מיר א מעשה, וואס איז געדרוקט געווארן די אלע מעשיות פון שמועסן מיט קינדער און יוגנט וואס איז געדרוקט געווארן אין א משך פון פֿערציק יאר פון תש"ב ביז תשמ"ב, מיר האלטן אינמיטן די מעשות וואס דער קעפל זייערע איז אלע תשובה און מעשים טובים, די קעפל פון היינטיגע מעשה איז דער קדוש פון מעץ, אין די שטאט מעץ אן אלטע בישאפ שטאט, אין לאטרינגען אין פראנקרייך, ס'איז אין צרפת, האבן אידן געוואוינט נאך מיט טויזנט יאר צוריק. אידישע קהילה אין מעץ איז געווען זייער א בארימטע, און פיל בארימטע גאונים זענען געווען אירע גייסטיגע פירער. דארטן איז געווען, איינער פון זיי איז געווען רבינו גרשון וואס מ'האט אים גערופן מאור הגולה, רבי יעקב יהושע פאלק וואס ווערט אנגערופן אויף זיין ספר פני יהושע, רבי יונתן אייבשיץ, דער שאגת אריה, און אזוי ווייטער זענען דארטן געווען זייער גרויסע בארימטע גאונים. ווי אין אנדערע שטעט אין מיטל אלטער האבן די אידן אין מעץ דורכגעמאכט פארשידענע בלבולים און גירושים, ס'איז געווען דארטן בלבולים בלבולים עלילות דם און פארשיקונגען, איינע פון די שווערסטע עלילת דם וואס די אידן האבן געליטן איז פארגעקומען אין דעם יאר ה' אלפים ת"ל, פֿינף טויזנט פֿיר הונדערט און דרײַסיק, און אויפן גוי'אישן איז דאס טויזנט זעקס הונדערט זיבעציק, זעכצן הונדערט זיבעציק, וועגן וועלעכע מיר גייען דערציילן אייך דא, די מעשה איז פארגעקומען אין דעם יאר ת"ל, און ס'איז געווען איינע פון די שווערסטע עלילת דם וואס אידן האבן דורכגעמאכט דארטן. אין דעם דאָרף באַלכען, נישט ווײַט פֿון דער שטאָט מעץ, האָט געלעבט אַ פֿרומער ייִד מיטן נאָמען ר' רפֿאל הלוי. ער איז געווען געשעצט און געאָכטעט אויך בײַ די קריסטן, צוליב זײַן פֿרומקייט, ערלעכקייט און שיינעם רואיקן אַרט לעבן, האָבן אים אַלע האָבן אים געהאַט, אַלע האָבן געהאַט, אַלע האָבן אים ליב געהאַט און אַלע האָבן געהאַט פֿאַר אים דרך-ארץ. ר' רפֿאל. פלעגט אוועקפארן פלעגט אפט אוועקפארן רייטנדיג קיין מעץ איינצוקויפן פארשידענע זאכן פאר זיין הויז און פאר זיין גוט פון וועלעכן ער האט זיך געלעבט בהרחבה. פארנדיג איינמאל אין מעץ האט ער זיך באגעגנט מיט א רייטער פון זיין דארף מיט וועמען ער האט זיך באגריסט און איז געפארן ווייטער. מאכט זיך גראדע אז אין א דערבייטיקן אין א דערביידיקן דארף ווערט פארשוואונדן א קריסטליך מיידעלע א מיידעלע וואס איז א קריסט און דער פארצווייפלטער פאטער לויפט קיין מעץ מיטטיילן דער פאליציי דערציילן די פאליציי אז זיין טאכטער איז פארלארן געווארן אויפן וועג באגעגנט דער פויער דעם זעלביקן רייטער און פרעגט אים אויב ער האט נישט צופעליג געזען זיין מיידעלע. און דאָ איז דעם רײַטער אײַנגעפֿאַלן אַ טײַוולאָנישער פּלאַן, אַ אַ טעריבל געפֿערלעכן פּלאַן. אַזױ איז דאָס טאַקע געװען? אַזױ איז דאָס טאַקע געװען, דײַן טעכטערל? האָט דער רײַטער אױסגערופֿן. איך האָב מיט עטלעכע שעה צוריק באַגעגנט אַ ייִד מיט אַ שװאַרצער באָרד, װעלכער איז געריטן אױף אַ װײַס געפֿלעקט פֿערד, מיטפֿירנדיק אַ קלײנע מײדעלע. ער האט פארלארן זיין טאכטער, און דער וואס האט געזען פריער דעם אידן ר' רפאל פארן מיטן מיטן פערד, האט ער יעצט געזאגט א מעשה עלילת דם אז ער האט געזען אז א איד מיט א שווארצע בארד פארט אויף א פערד, און א א ווייס געפלעקטן פערד, און ער האט מיט זיך א קליינע מיידעלע. דער פויער איז שטארק פארציטערט געווארן, און איז מיט א געשריי און געוואלד געלאפן צו די פאליציי, אזוי ווי ס'האט שוין געהאלטן נאנט צו פסח, איז אין יענע צייטן ניט שווער געווען אויסצוטראכטן א בלוט-בלבול, און די אידישע שונאים האבן דאס באלד שטארק אויסגענוצט. די פאליציי פון מעץ האט פארפירט אן אויספארשונג, און לויט דער באשולדיגונג פון דעם קריסטליכן רייטער, איז דער פארדאכט געפאלן אויפן אידן ר' רפאל הלוי פון דעם דארף באלכען. אבער אין דער צייט ווען מעץ האט געהערט צום פראנצויזישן קעניג לודוויג דעם פערצנטן, האט דער דארף באלכען געהערט צום פירסט פון לאטרינגען, עס האט באלאנגט צו א צווייטן, און מיט געוואלד האט מען נישט געקענט ארויספארדערן דעם אידן רפאל הלוי, סיידן דער פירסט, דער אנפירער פון די שטאט, וועט אים איבערגעבן צו מעץ. די פאליציי פון מעץ האט זיך אבער געוואלט פארשפארן דיפלאמאטישע שוועריגקייטן און האט זיך גענומען צו דער אידישער קהילה אין מעץ, אזוי ווי לויט דער באשולדיגונג זאל דער איד פון באלכען האבן געבראכט דאס קינד קיין מעץ, האט די פאליציי געזאגט אז עס ליגט אויף די ראשי הקהל א פליכט, ליגט אויף זיי א חוב צו פועל'ן אויף דעם באשולדיגטן צו קומען שטעלן זיך פאר'ן געריכט און פרייוואשן זיך ס'הייסט אז זיי האבן געוואלט מאכן און דורכגיין בעטן די בעלי בתים פון די שטאט לאטרינגען, נאר זיי האבן געוואלט אז ער זאל קומען אליין, די אידן זאלן אים הייסן קומען. די ראשי הקהל, וועלכע זענען געווען זיכער אין דער אומשולדיגקייט פון ר' רפאל הלוי, און זיי האבן שטארק געהאפט אז עס וועט ניט שווער זיין דאס צו דערווייזן, האבן געשיקט א שליח צו אים און געבעטן ער זאל קומען אין די שטאט מעץ. נישט קוקנדיג אויף דער גרויסער געפאר, אויף דער גרויסן סכנה, האט ר' רפאל הלוי באשלאסן זיך איבערצוגעבן אין די הענט פון די פאליציי פון מעץ, כדי ער זאל זיך קענען ריינוואשן, אים און די גאנצע קהילה פון מעץ. באלד ווי ר' רפאל איז געקומען אין פאליציי אין דעם אין דעם משרד פון די פאליס האט מען אים געשמידט אין קייטן, האט אים צוגעבונדן מיט קייטן, האט אים אריינגעווארפן אין תפיסה. טעג און וואכן זענען אריבער און ר' רפאל האט געשמאכט אין תפיסה. אויף אלע אויספארשונגען און פארהערן האט ער געטענה'ט אז ער איז אומשולדיג, מען האט אים אפילו געפרואווט צווינגען מודה צו זיין זיך אין פארברעכן אין פארברעכן דורך פארשידענע צוואנגס מיטלען, מען האט אים געמוטשעט, מען האט אים געשלאגן ער זאל זיך מודה זיין, פייניגונגען און יסורים האבן זיי אים געגעבן, אבער ר' רפאל האט זיך געהאלטן זייער שטארק פעסט און נישט געוואלט מודה זיין אין דעם אויסגעטראכטן בלבול, ער גייט נישט מודה זיין אויף א זאך וואס ער האט נישט געטון. דער אמת'ער מערדער פון דעם קינד א הויכער געזונטער קריסט וועמען מען האט גערופן דער רויטער יאהאן, געווען איינער וואס איז געווען א הויכער און ער איז געווען זייער א געזונטער א קריסט, מען האט אים גערופן דער רויטער יאהאן, ער איז געווען דער וואס האט געהארגעט, צוליב זיין מען האט אים גערופן דער רויטער יאהאן ווייל ער האט געהאט א רויטע בארד, איז דערווייל ארום געגאנגען פראנק און פריי אין א דערבייאיגן דארף וואו ער האט געוואוינט, און האט אנגעיאגט א שרעק אויף אלע איינוואוינער מיט זיינע רציחות, געשלעגן, און שטענדיגע שיכרות, ער איז געווען אלעמאל שיכור, און אנשרעקן אלע שכנים מיט אלע מענטשן. איינמאל שיכור'ערהייט האט ער זיך בארימט פארן דארטיגן לערער אז ער האט עס דערמאר אז ער האט עס דערמארדעט דאס קינד. ווייל ער האט געוואלט אפרעכענען זיך מיט איר פאטער, ער האט דאס גאר געטון ווייל ער האט געוואלט נעמען נקמה אין דעם פאטער פון דעם קינד. דער לערער האט אפילו איבערגעגעבן דעם סוד צום עלטסטן פון דעם דארף, דער פירער פון דעם דארף, און יענער האט עס איבערגעשיקט צו די פאליציי אין מעץ אז דער אז דער רויטער יאהאן האט דאס געטון, זענען אבער קיינע שריט נישט אונטערגענומען געווארן אויסצופארשן די זאך. די אידן פיינט האבן נישט געוואלט דורכלאזן די געלעגנהייט צו מאכן א בלוט בלבול אויף די אידן, און זענען געווען אנטשלאסן דורכאויס צו דערווייזן אז דער איד רפאל הלוי איז דער מערדער. עס זענען ערשינען נאך עדות וועלכע האבן כלומרשט מיט די אייגענע אויגן געזען ווי דער איד רפאל הלוי האט געשלעפט דאס מיידעלע אין דער אידישער געטא אין מעץ. א קורצע צייט שפעטער איז דער רויטער יאהאן פארשוואונדן געווארן, און זיין טויטער קערפער איז אין עטליכע טעג ארום געפונען געווארן אין א טייך דורך די מענטשן וואס זיי גייען כאפן פיש. נאך א קורצער אויספארשונג איז ארעסטירט געווארן דער פאטער פון דער פארשוואונדענער מיידעלע, און ער האט זיך באלד מודה געווען אז ער האט דערמארדעט דעם רויטן יאהאן אלס א נקמה וואס ער האט דערמארדעט זיין טאכטער. אבער ווידער איז די דאזיגע אונטערזוכונג אונטערדריקט געווארן און די לאגע פון רבי רפאל איז געבליבן זייער ערנסט ווי געווען די רישעס וואס מען זעט דא ארויס. ס'האבן געהאט צוויי ראיות, ער אליין האט מודה געווען, דער טאטע פון דעם קינד האט אים געהארגעט ווייל ער האט געהארגעט זיין קינד, פון דעסטוועגן גייט אלס אויף רבי רפאל הלוי. עס האבן זיך אויך נישט געהאלפן די באמיאונגען פון די אידישע קהילה אין מעץ צו באפרייען דעם אומשולדיגן אידן ר' רפאל. די קהילה אליין האט דורכגעמאכט גרויסע שרעק, ווייל פיל העצערס האבן געהעצט די קריסטליכע באפעלקערונג צו מאכן פאגראמען אויף די אידן. ענדליך איז געקומען דער יום הדין, מען האט שוין געוואוסט וואס דער אורטייל וועט זיין, ר' רפאל האט נאר געהאט איין זארג, די אידישע קהילה זאל דורך אים חלילה נישט ליידן, ער זאל נישט זיין קיין גורם אז די אידישע קהילה זאל ליידן צוליב אים. דער אורטייל איז ארויסגעטראגן געווארן אז דער איד רפאל לעווי איז געפונען געווארן שולדיג אין מארד פון א קריסטליכע קינד פאר. פאר ריטואלע צוועקן, וואס מיינט אויף צו נוצן די בלוט פאר רעליגיעזע זאכן צו נוצן די בלוט אין די מצות, און דערפאר ווערט פאר'משפט צו ווערן פארברענט לעבעדיגערהייט אויפן שייטער הויפן אין די אין די מרכז העיר, אין די אינמיטן אויף די שטאט, זיין פארמעגן וועט ווערן צוגענומען, אלע אידן פון מעץ מוזן ארויסגעטריבן ווערן פון מעץ, און זייער פארמעגן ווערט אויך צוגענומען פאר האבן מיטגעהאלפן דעם רפאל הלוי אין הרג'נען די מיידעלע. דער טרויער אין דער אידישער געטא איז געווען עד לשמים, די ראשי הקהל האבן געשיקט א דעלעגאציע צום קעניג, דער קעניג האט גראד געהאט א נאמען אלס א מלך חסד, אבער ער האט אויך נישט געקענט פיל טאן צו פארמיידן די גרויסע אומגערעכטיגקייט, ער האט אבער מבטל געמאכט דעם גירוש, און די אידן האבן געדארפט צאלן א גרויסע געלט שטראף און פארגרעסערטע שטייערן, אבער זיי האבן געקענט בלייבן דארטן לעבן. אנגעטון אין טלית און תפילין איז רבי רפאל געגאנגען צו דעם פלאץ וואו מען האט אים געדארפט פארברענען. שטאלץ איז ער געגאנגען, ווארום ער האט אויסגעהאלטן אלע יסורים, און האט זיך נישט מודה געווען אין דעם פארברעכן וואס ער איז נישט באגאנגען, און אזוי ארום האט ער געראטעוועט זיינע ברידער פון א שרעקליכן גורל. איידער דער אורטייל איז אויסגעפירט געווארן, האט ער איבערגעגעבן דעם טלית און תפילין צו זיינע ברידער, און בשעת דער פייער האט זיך פאנאנדערגעפלאקערט, האבן זיינע ליפן געשעפטשעט, זיינע ליפן האבן געזאגט, עלינו לשבח, און מיט די הייליגע ווערטער האט ער אויסגעהויכט זיין הייליגע נשמה. דאס איז געווען סיפור צדיק. מירצעשעם ווי אמאל ממשיך זיין די קומענדיגע וואך.